דער היינטיגער געדענק אוונט לכבוד יוסף אפאטאשו זכרונו לברכה איז נישט געווען געווארן בלויז פאר דעם ענין פון כבוד המת. וואס אליין איז אויך אן ענין, אבער ערשטנס האלטן מיר נישט ביי קיין צום ביי קיין שום צייט אפשניט פאר אזעלכע זאכן, און צווייטנס איז דאס קיינמאל נישט געווען די אויפגאבע פון געדענק-אוונטן.

זיי זאלן זיך באנוגענען מיט דעם אליין, וואלט עס געווען צוועקלאז דער גאנצער ענין. די הויפט די הויפט טענדענץ פון אזעלכע אוונטן, איז צו דערמאנען דעם אידישן עולם. אויף וויפיל דער אידישער עולם וויל קומען זיי דערמאנען ביי אזעלכע געלעגנהייטן. אז דער נפטר אין איצטיגן פאל האט עפעס איבערגעלאזן א גרויסע ירושה פארן לעבן, פאר די לעבעדיגע. און וועגן דער גרויסער ירושה וואס יוסף אפאטאשו האט איבערגעלאזט וועט מען רעדן היינט אוונט. אבער אזוי ווי מיר געפינען זיך דאך פארט אין דעם יאר פון אבילות, און מיר האבן נאך דא אין שטאט קיין שום עפנטליכע הזכרה נישט געהאט, וועט זיין נישט מער ווי רעכט מיר זאלן זיך אויפשטעלן אין כבוד פונעם גרויסן נפטר.

א רעפעראט און זיכער נישט דעם רעפעראט וועגן יוסף אפאטאשו. דאס וועט טון אונזער הויפט גאסט רעדנער היינט אוונט, רחל ק. בלויז א פאר ווערטער אין דער פארם פון אן איינלייטונג. אין יוסף אפאטאשו האבן מיר געהאט און האבן א שרייבער וועלכער האט אין דער אידישער ליטעראטור אריינגעבראכט. א געוואלדיגע עשירות פון א עשירות אזוי צו זאגן אין דער סיי אין דער ברייט און סיי אין דער טיף. ער האט ארומגענומען נישט בלויז גאנצע עפאכן נאר גאנצע דורות אידיש לעבן. זעלטן צו געפינען נאך א אידישן שרייבער. וואס זאל האבן ארומגענומען אזויפיל עפאכעס אין דער אידישער געשיכטע, ווי יוסף אפאטאשו. נאך וויכטיגער איז אבער דער פאקט וואס ער האט געגראבן אין דער טיף, נישט בלויז זיך אויסגעשפרייט אין דער ברייט, ס'איז וואונדערליך ווען מען לייענט אזא בוך ווי א טאג אין רעגנסבורג. א פארגאנגען לעבן, א לעבן פון וועלכן מיר קענען האבן בלויז א שוואכע אנונג, א לעבן פון דער ווייטער פארגאנגענהייט פון אידישן לעבן אין דייטשלאנד. און ווען מיר לייענען דאס האבן מיר דאס געפיל אז מיר געפינען זיך אין א לעבעדיג לעבן, אז דער וואס דערציילט פון דעם אלעמען האט עס אליין דורכגעלעבט. מיר הערן אפילו זייער זייער אייגנארטיגן לשון, דעם אייגנארטיגן אלטן אידיש וואס מען האט גערעדט אין יענער צייט. און אלץ גיט זיך איבער אין דעם וואונדערליכן אפאטאשו סטיל וואס דאס איז אים געווארן א שם דבר, דער סטיל פון שילדערן נישט דורך ספעציעלע אנשטרענגונג פון אנווארפן קאלירן,

מיט דעם ווארט וואס דערציילט, מיט דעם ווארט וואס גייט אין דעם לעבן, באנוצט ער זיך זעלטן מיט דעם אדיקטיוו, מיט דעם שם התואר, זעלטן לאזט ער זיך אריין אין מליצות, אלץ זעט אויס אזוי פשוט, אז איידער איר באטראכט אייגנטליך וואס דא קומט פאר, איידער איר אנאליזירט די ווערטער, איידער איר אנאליזירט די זאצן, דוכט זיך אייך אויס אז דאס איז א פשוט'ע א מענטש דערציילט אט אזוי ווי א מענטש דארף דערציילן עס אין דעם קיין קונצן נישט אבער ערשט ווען מען מאכט אייך אויפמערקזאם צו געבן א קוק וואס דארט אייגנטליך טוט זיך זעט איר די מערקווירדיגע אייגנשאפט פון א מענטשן וואס קען אין איין אטעם כסדר דערציילן און יעדער זאץ ברענגט א בילד.

ווערט מען נשתומם פון דער אייגנארטיגער טעכניק, וואס איז אייגנטליך נישט קיין געפלאנטע טעכניק, נאר עס איז עפעס געלעגן אין דעם מענטשן, דער וואונדערליכער דערציילער, א דערציילער וואס שעפּט זיך קיינמאל נישט אויס אין דער מעגליכקייט פון דערציילן. דאס אלץ וועט האבן א באדייטונג פאר יעדן. נאר זייער לאנג. ס'וועט האבן א באדייטונג פאר אידן אזוי לאנג ווי אידן וועלן זיין א פאלק. דעריבער נעמען מיר ארויס די טרייסט פון דעם טרויער ביי אזעלכע געלעגנהייטן. די אפאטאשוס שטארבן נישט אבסאלוט. עס ווערט פארגעזעצט אינעם לעבן דאס וואס זיי האבן אויפגעטאן אין זייער שעפערישקייט דורך זייער קורצן דורכלויף אין דעם לעבן אין דער דאזיקער וועלט. איצט.

איז אין א געוויסן זין א צוריקגעקומענע צו אונז. זי איז דורכגעגאנגען די מיל פון א שווערן עקסידענט, א שווערע אפעראציע, א לאנגער פראצעס פון דערהוילונג, און איצטערט, גאט צו דאנקען, כאטש נאך נישט אזוי ווי מיר וואלטן געוואלט זען זי זאל שטיין, אויף אירע פיס, אבער עס גייט זיך גוט, עס ווערט בעסער און בעסער מיט יעדן טאג, און עס איז אונז א פרייד צו זען זי היינט מיט אונז, און צו הערן נאכאמאל דאס געלייטערטע ווארט אירן וואס זי קען אונז זאגן. כ'וויל נאר בעטן רחל קארן. אז א צווייטן מאל זאל זי זיך ניט שטעלן אויף שטולן אן דערלויבעניש פונעם שרייבער-פאראיין. מיר דארפן מיר דארפן די דאזיקע זאכן נאך קאנטראלירן, ווייל מיר האבן בלויז איין רחל קארן, און דאס איז נישט בלויז אין מאנטריאל אליין. ס'איז מיין גרויסער פארגעניגן בעטן רחל קארן צום ווארט. קודם כל באמת דאנק איך פריינד ראבינאוויטש פאר זיין הארציגער באגריסונג, און איך זאג אים צו אז דאס צווייטע מאל וועל איך זיך שטענדיג ווענדן נאך דער ערלויבעניש צום שרייבער-פאראיין, אבער אזוי ווי ס'זאגט א ווערטל א געפאלענעם העלפט גאט, גלויב איך אז פון היינט אן וועט עפעס די הילף קומען, עס איז זייער שווער צו רעדן וועגן א שרייבער פון דעם מאסשטאב וואס יוסף אפאטאשו, פון א שרייבער וועמען די קריטיק האט שוין ארומגענומען

האב איך נאכאמאל דורכגעליינט אפאטאשוס כמעט אלע ווערק, און איך בין אזוי פארכאפט געווארן אז אנשטאט זיך נעמען צום רעפעראט, די צייט איז געוועזן א קורצע, א באגרענעצטע, האב איך געהאלטן אין איין ליינען. און טאקע דערפאר האב איך מיר געמוזט אויפשרייבן היינט דעם רעפעראט, הגם איך האב זייער ליב צו רעדן, נישט צו ליינען, כדי נישט אוועקגעפירט צו ווערן פשוט אין די זייטן, נישט צו מאכן קיין אומנויטיגע דיגרעסיעס, ווייל דער מאטעריאל איז אזא פילפארביגער, אזא רייכער, אז איך, ווען איך וואלט זיך דא געלאזט שטעלן, א דא געשטעלט אן א צוים, וואלט איך אייך פארפירט ביז מארגן אינדערפרי. עס איז שווער שלום צו מאכן מיט דעם געדאנק, און עס איז נאך שווערער עס אויפצונעמען אז היינט צו טאג מאכן מיר שוין א סך הכל פון יוסף אפאטאשו'ס ליטערארישן פארמעג. אז יוסף אפאטאשו און דאס אלץ וואס איז פארבינדן מיט דעם נאמען א רייך שעפעריש לעבן איז אן אפגעשלאסן קאפיטל אין דער געשיכטע פון דער יידישער ליטעראטור אין דער געשיכטע פון יידישן פאלק. נישטא מער די מעגליכקייט פון אן אויסבליק אין די ווייטקייטן. און טיפענישן פון א וועלט וואס דארף אונז ווערן אויפגעדעקט און אויפגעשלאסן דורך דעם סענסיטיוון אריינבליק פון א באשאפער. שטענדיג אינטריגירט אונז ביים לעבן פון א שרייבער דאס וואס דרעמלט אין אים און איז פול מיט דערווארטונג דערוועקט צו ווערן צו זיין אייגענעם לעבן

און אנשטאט איר האט זיך אוועקגעשטעלט דער סך הכל. סך הכל'ען, ווי נויטיג זיי זאלן נישט זיין, ווי באלערנדיג און בארייכערנדיג, זענען שטענדיג אנגעהויכט מיט טרויער, מחמת זיי באדייטן אפשלוס. עפעס האט זיך שוין פארענדיגט. און עס וועט זיך שוין קיינמאל מער נישט איבערחזרן. ווען מיר גיבן א שטעל אויס אפאטאשו'ס אלע ווערק אין איין שורה, זעען מיר ערשט מיט וואס פאר עשירות אפאטאשו האט אונז באשאנקען. און ווער שמועסט נאך אז מען נעמט זיך איבערליינען איינס נאכן אנדערן,

פון א שווערער איינגע'אקשנ'טער טאג טעגליכער ארבעט אין וועלכער אפאטאשו האט איינגעשפאנט זיין טאלאנט, צו וועלכער ער האט זיך פארדינגען אויף זיין גאנץ לעבן ווי א געטרייער קנעכט. זיין גאנץ פערזענליך לעבן האט ער געשטעלט אין רשות פון זיין הארנטע, דער אידישער ליטעראטור,

ער האט געפונען אין זיך גענוג כח זיך אפצוזאגן פון פארשידענע פערזענליכע פארגעניגונגען, פון כבוד אלס פארשטייער פון די וויכטיגסטע ארגאניזאציעס וואס מען האט אים אנגעבאטן, כדי נישט צו פארטאכלעווען די טייערע צייט וואס איז געווידמעט זיין שרייבערישער עבודה. שרייבן איז געווען ביי אפאטאשון ווי ביי א פרומען איד דאס דאווענען. דאס מיינט נישט צו זאגן אז אפאטאשו האט זיך פארשלאסן אין אן עלפנביינערנעם טורעם און נישט געהאט קיין שום שייכות מיט דער ווירקליכקייט מיט אלע פראבלעמען פון אידישן לעבן. פארקערט, אין אפאטאשון גופא האבן זיך די אלע פראבלעמען געקרייצט, געוואונדיקט, און ער האט פאר זיי געזוכט א תיקון אין זיינע ווערק. אלע זיינע חושים זענען געווען אנגעשפיצט און וואך צום דופק פון אידישן לעבן. ער איז געווען איינער פון די געטרייסטע ריטער פון אידיש, און גלייכצייטיג דער קעמפער פאר אט דער שפראך, וועלכע ער האט ליב געהאט מיטן גאנצן הארצן פון א פאעט און פארעהרט מיטן פולן באוואוסטזיין פון א למדן, א תלמיד חכם. ער האט געשלייפט און פאלירט יעדעס ווארט ווי א טייערן דימענטשטיין וואס האט אויפגעלויכטן אין זיינע ווערק מיט זיין גאנצן שעמערירנדיקן גלאנץ. ער האט אויפגעטון ממש א שפראכלעכן וואונדער מיט אידיש, אין זיין דערציילונג א טאג אין רעגנסבורג. און די צייט ווען ער האט נישט געשריבן איז אויך געווען אי קאנטינואיטעט אי צוגרייטונג פאר נייע שרייבערישע אויפטוען און דערגרייכונגען. פון זיין פריסטער יוגנט אן האט ער, איך וואלט עס נישט אנגערופן שטודירט, נאר ווי א פרומער איד געלערנט

און דא דערמאנט זיך מיר מאנגער'ס פרעכטיג ליד, ער שטייט א בוים, ער שטייט אריינגעבויגן, אט דער פאסוס, צופיל צופיל זאכן האט די מאמע אנגעפאקט דעם פייגעלע דעם שוואכן. נאר אפילו נעמענדיג אין באטראכט געוויסע קינסטלערישע שטרויכלונגען, זענען די מענטשן פון אפאטאשו'ס ראמאנען ווי סקולפטורן אויסגעהאמערט און אויסגעשניצט פון א מייסטער. יוסף אפאטאשו איז געווען גאנץ, סיי מיט זיך אליין סיי מיט זיין ווערק, נישט געגאנגען קיינמאל אויף פשרות, נישט געזוכט קיין לייכטע דערפאלגן, קיינמאל נישט אנגעבויגן זיין שטאלצן לומדישן קאפ

איז אריין אין דער יידישער ליטעראטור מיט זיינע ערשטע דערציילונגען ווען דער פונדאמענט איז שוין געלייגט געווארן דורך אונזערע קלאסיקער, ווען שלום אש האט זיך שוין געהאט באשטעטיגט דורך דער אפאלאגיע פון שטעטל און דורך זיינע דראמעס, ווען איטשע-מאיר ווייסענבערג האט זיך אריינגעשניטן אין דער סביבה פון די אויסגעאיידלטע יחסנים

יוסף אפאטאשו איז געבוירן געווארן דעם ערשטן יאנואר טויזנט אַכט הונדערט זיבן און אַכציק און א מאדנער צופאל, אויך שלום אש איז לויט זיין מעטריקע געבוירן געווארן אין דעם זעלבן טאג אין דעם זעלבן חודש מיט זיבן יאר צוריק. איך זאג אז לויט דער מעטריקע ווייל אש'ס מאמע האט געפירט אן אנדערן חשבון וועגן איר זון'ס געבורט. אפאטאשו'ס געבורטס-ארט איז דאס קליינע שטעטל מלאווע אין פלאצקער געגנט אין אמאליגן קרוין פוילן. זיין אייגנטליכער נאמען איז אפאטאווסקי, וועלכן ער האט שפעטער געביטן. אפאטאשו'ס פאטער, א וואלד סוחר האט געשטאמט פון אן אלטער פויליש-חסידישער משפחה. א איד, א למדן, אליין דער מחבר פון העברעאישע שירים און ספרים. דאקעגן האט אפאטאשו'ס מוטער, נאנטשע, ארויסגעפירט איר שטאם פון דורות וואלד אידן. אליין געבוירן און ערצויגן צווישן וועלדער און פעלדער, האט זי אריינגעזאפט אין זיך נישט נאר די ראמאנטישקייט פון דער ארומיגער נאטור, נאר אויך אלע לעגענדעס און מעשיות מיט וועלכע די פוילישע וואלד ארבעטער, פויערים און פישערס האבן געפריווט צו פארטרייבן דעם אומעט פון די לאנגע ווינטער נעכט, ווען די שנייען לייגן זיך אויס ווי פעסטונגען ארום די נידעריגע כאטעס און דאס וויען פון דעם ווינט.

אין טויזנט נײַן הונדערט פֿינף איז אפאטאשו געפארן קיין פראנקרייך שטודירן אויפן פאליטעכניקום, אבער גאר אין גיכן, אין עטליכע חדשים ארום האט ער געמוזט איבעררייסן דאס שטודיום און זיך אומקערן צוריק אהיים. די רוסישע רעגירונג האט פארווערט צו האקן וועלדער אין פוילן

ווי ס'האָט אויף דעם שטייניקן מאַנהעטן-באָדן אָנגעהויבן צו שלאָגן וואָרצלען און זיך פֿאַנאַנדערבליִען דאָס וווּנדער, דער נס פֿון אונדזער דור, די אַמעריקאַנער ייִדישע ליטעראַטור. צו וויפֿל פֿאַרשידענע מלאָכות האָט זיך יוסף אָפּאַטאָשו נישט געהאַט גענומען אין די ערשטע יאָרן אין דער פֿרעמדער מדינה, ער האט געארבעט אין א פאבריק, פונאנדערגעטראגן ענגלישע צייטונגען, שפעטער באקומען א שטעלע אלס העברעאישער לערער אין א היברו סקול. אבער דער שווערער קאמף פאר'ן טעגליכן שטיקל ברויט האט אים, דעם אפשטאמלינג פון א יחסנ'ישער נגידישער היים, נישט איינגעבראכן און נישט בטל געמאכט די האפנונגען וועלכע ער האט געטראגן אין זיך צו ווערן מיט דער צייט א גרויסער שרייבער ביי זיין פאלק. דער יונגער יוסף אפאטאווסקי האט אין זיך געפילט די שליחות וואס האט אים געלאזט אננעמען אלע שוועריקייטן ווי עפעס א דרויסיקע זאך,

האָט ער געשלינגען אַלץ, װאָס קומט פֿאָר אַרום אים אין דער נײַער װעלט, אין די נײַע האַרטע באַדינגונגען, און ס'איז אין אים אַנטשטאַנען דער פֿאַרלאַנג אײַנצוקלײַדן אין אַ לבֿוש די טרױמען און לעגענדעס פֿון זײַן קינדהײט און גלײַכצײַטיק אַרױסצוברענגען אױף אַ קינסטלערישן אופֿן פֿאַר דער עפֿנטלעכקײט דאָס אַלץ,

פארנעמט ער זיך נישט מיט דעם פאך, כאטש ער האט געהאט אזויפיל שוועריקייטן צו באוועלטיגן כדי צו באקומען דעם דיפלאם. אים פאסצינירט אן אנדערער אויפבוי, די ארכיטעקטור פון א ראמאן ארום מענטשליכע ראנגלענישן און קאנפליקטן, און ער פלאנירט אויס היימען פאר די וואגלענדיגע געשטאלטן וואס זוכן א תיקון דורך א דיכטער'ס ווארט, ער נעמט זיי אריין אונטערן דאך פון זיין באלעבנדיגן ווארט, וואלטן מיר זיי אנגערופן מיט זייערע נעמען און פארבעטן אריינצושפאצירן אין א זאל ווי די אלע פערזאנאזשן און טיפן וואס יוסף אפאטאשו האט געשאפן, וואלט מיט זיי פול געווארן דאס גרעסטע צימער. פון אלע שיכטן קומען זיי, זיי פארמאגן אלע גראדאציעס, און קיין איין געשטאלט לעבט נישט אויפן חשבון פון א צווייטער, בארגט זיך נישט אויס ביי א צווייטער געוויסע שטריכן, צו פון פנים צו פון כאראקטער, אזוי פלאסטיש, מיט אזויפיל יראת הכבוד, פאר יעדנס באזונדערע אינדיווידואליטעט זענען געצייכנט די געשטאלטן אין יוסף אפאטאשו'ס ווערק, אז מען בלייבט שטיין אין פארוואונדערטקייט און באוואונדערונג פאר דעם מחבר'ס כח וואס האט זיך געקענט אריינוועבן אין אזויפיל מענטשליכע גורלות. און אויב אפאטאשו מאלט א טיפ לאזט ער אים נישט אינמיטן אויף הפקר, ער גנב'עט זיך נישט אריין, עס גנב'עט זיך נישט אריין קיין איין פאלשער טאן, ס'איז נישטא קיין דיסאנאנס, מען דערקענט גלייך אז פריער האט ער אויסשטודירט אלע דעטאלן,

שפעטער האט ער פארעפנטליכט דעם ראמאן פון א פערד גנב. שוין די ערשטע דערציילונגען זיינע האבן אנגעזאגט אז דער אידישער ליטעראטור איז צוגעקומען א נייער קרעפטיגער טאלאנט. און בעת אפאטאשו האט געדרוקט אין פארשידענע צייטשריפטן

צו דער ייִדישער פֿאַרגאַנגענהייט, ווי ער וואָלט וועלן פֿאַראייביקן אין אַ בונד די צוויי שיטות, וואָס האָבן געהאַט די גרעסטע השפּעה אויף זײַן קינדהייט און אויספֿאָרמירט זײַן יוגנט. דעם גאַנצן ליריזם, וועלכן ער האָט אַרײַנגעזאַפּט פֿון זײַן מאַמען, האָט אָפּאַטאָשו אַריבערגעטראָגן אויף די זײַטלעך פֿון ראָמאַן אַליין,

ער האט עס געזעהן אין זיין גאנצער נאקעטקייט און נישט פארשלייערקייט, אין זיין פיל-קאלירטקייט און אפגעדעקטער שיינקייט. איז טאקע ווען מיר ליינען אפאטאשו'ס באשרייבונגען פון פערד אדער הינט,

דער חסידיזם וואס האט מיט דער ליכטיגקייט פון זיין אנהייב אנגעזאגט די אויסלייזונג פון מרה שחורה פון דער ביטערער טאג טעגליכער וואר, אויפגעהויבן צו די הימלען פון פארגעסנקייט און עקסטאז, געוואלט דורך פרייד און געזאנג ברענגען נענטער צו גאט דאס פארגלותטע פאלק,

כ'האב געהאפט צו זיין א מענטשן-דאקטער האט ער מיך געמאכט פאר א קאנאוואל. זיין אידעע פון אויפריכטן דעם מענטש, דערהייבן אים, האט באנקראטירט, וויל ער קיינעם נישט זעהן און ער שרייט די וועלט שטינקט. די טאג טעגליכע זארגן און דאגות האבן מיט א גראער פלאכטע

צעברעקלט אים אויף שטויב, מאכט אים פאר א קנעכט, ער פארמעסט זיך קעגן דעם סדר פון דער וועלט, נישט געאקערט, נישט געזייט, שבת זאל זיין אויף דער וועלט. ר' שלמה האט כאטש געהאט אן אנטאגאניסט קעגן וועלכן ער האט זיך געשטעלט אין א פארביטערטן קאמף פאר זיין אידעע,

האט דא אייגנטליך א פאסיווע ראל, ער איז בלויז אן עדות פון די פאסירונגען, אנשטאט מיטצווואקסן מיט דער ראלע וועלכע דער מחבר האט אים צוגעטיילט, ווערט ער מיט יעדן קאפיטל בלאסער און צעשווימענער. דאקעגן פארמאגן די עפיזאדישע פיגורן פלייש און בלוט, מחמת זיי קענען לעבן

קערפערן און אויסטראגן די אידעע פון מחבר, נאר דאס פאלק איז דער העלד, א מייסטערווערק. אזא מייסטערווערק וואס איך קען נישט זיינס גלייכן אין אונזער פראזע. דא איז אפאטאשו'ס לומדות און פארטיפטע שפראך-קענשאפט, שפראך-ווירטואזיטעט, אזוי ארגאניש פארבינדן מיט'ן שטאף,

אזוי זיך צעקלינגען מיט יעדן ווארט ווי אפאטאשו טוט עס אין זיין טאג אין רעגענסבורג. די גאנצע האנדלונג קומט פאר אין איין טאג בעת דער רעגענסבורגער נגיד שמואל בעלאסער דארף פירן אונטער דער חופה זיין טאכטער. די דאזיגע חופה האט געדינט בלויז ווי א לייטמאטיוו ארום וועלכן אפאטאשו

האט זיך זיינע איינגעפונדעוועטע געזעצן, קען ער זיך פארגינען עטליכע שעה צו הפקר'ן און צו זינדיגן. נאך דער חתונה וועלן זיך די קונצנמאכער צעפארן און דאס לעבן וועט אנגיין מיט זיין נארמאלן גאנג. אפאטאשו האט נישט קיין מורא צו באנוצן זיך מיט קרעפטיגע אויסדרוקן וואס וואלטן היינט

ראמען ראלאן וואס איז אזוי אפגעהיטן מיט יעדן ווארט אין זיין זשאן קריסטאף האט אין קאלא בריניאן אריינגעפירט אזא ווערטער לעקסיקאן ביי וועלכן זיין צארטער זשאן קריסטאף וואלט געדארפט אראפלאזן די אויגן און פארמאכן די אויערן. אין זיין טרילאגיע.

צוזאמען מיט די מיליאנען אומגעבראכטע שוועסטער און ברידער. ער גיט נאך ארויס א בוך דערציילונגען וועגן יענער גרויליגסטער צייט אונטערן נאמען ווען פוילן איז געפאלן, אבער די פאנטאזיע פון קיין שום שרייבער האט זיך נישט געקענט פארגלייכן מיט דער גרויליגער רעאליטעט פון יענער צייט.

אונטער דעם כאראקטער און די באשטימונג פון מענטש. ביי אפאטאשון איז נישטא קיין אנאנימע מאסע. ער איז אזוי רייך, שעפעריש רייך, אז ער קען אלעמען באטיילן מיט אן אייגענער אינדיווידואליטעט. אבער ווען עס קומט צו די דיאלאגן צווישן מענער, זענען זיי מיינסטנס איבערגעלאדן מיט די אלע פראבלעמען מיט וועלכע אפאטאשו האט זיך אליין ארומגעטראגן. דאקעגן, די דיאלאגן צווישן מאן און פרוי זענען שטענדיג קורץ, ווי איבערגעהאקט אינמיטן, ווי אפאטאשו וואלט זיך געאיילט איבערצולאזן זיי וואס גיכער אליין מיט זיך, מיט זייערע געפילן, וואס איז דא אסאך צו רעדן מטריח זיין דאס מויל ווען עס האנדלט זיך וועגן ליבע. אפאטאשוס ארט שרייבן זיין סטיל וואלט איך פארגליכן צו א מזרח'דיגן מעת לעת וואו ס'איז דא דער אויסגעלייטערטער קרישטאלענער טאג אן א שלימות'דיגן איבערגאנג צו דער נאכט. אט איז נאך טאג.